זאגט די הייליגע גמרא. כ'הער נישט דעם ליין באט כ'האף ס'ארבעט ווי מען האלט. לכאורה האלט מען דף מ ט. יא. זאגט די הייליגע גמרא דף מ ט עמוד א, בערך אכט שורות פון אויבן, פליגי בה אבא יוסי בן דוסתאי ורבנן. פליגי בה, זעהסט עס אביסל אראפ צו? דא דא דא זעמער, פליגי בה. האמער א מחלוקת, חד אמר הטוב והמטיב צריכה מלכות, ווען איך הייב אן די ברכה פון הטוב והמטיב, דאס איז די פערטע ברכה פון ברכת המזון, צריכה מלכות, דארף איך זאגן מלך העולם, חד אמר אינה צריכה מלכות, איך דארף נישט זאגן מלך העולם, מאן דאמר צריכה מלכות. קסבר דרבנן, לאמיר שוין מסביר זיין מאן דאמר אינה צריכה מלכות קסבר דאורייתא, אויב לערן איך אז ס'איז א דרבנן פשט איז ס'נישט קיין המשך, ס'איז נישט א ברכה הסמוכה לחברתה, ס'איז נישט קיין המשך פון די ערשטע דריי ברכות פון ברכת המזון, אז ס'איז נישט קיין המשך הייבט זיך דא אן א נייע ברכה דארף איך זאגן מלך העולם, אבער אויב לערן איך אז ס'איז א דאורייתא דאך איז ממש א המשך צו די פריערדיגע ברכות, האב איך דאך שוין די אלקינו מלך העולם פון די ערשטע ברכה פון ברכת המזון, דארף איך נישט האבן קיין נייע ברכה. א רגע, מ'וועט דאס פיקסן. עפעס זיצט נישט גוט היינט. נישט אזוי. גיימער ווייטער. תנו רבנן. מאי חותם? וויאזוי ענדיג איך די דריטע ברכה פון ברכת המזון אזוי מיר אונז גורס זיין? און מאי חותם בה? די תירוץ איז, איין תירוץ איז בבנין ירושלים אין אנדערע ווערטער אונזער נוסח פון בונה ירושלים, ר' יוסי בר' יהודה אומר, ער זאגט אז ניין מושיע ישראל די גמרא פארשטייט יעצט אז די נוסח איז אז מען זאגט מושיע ישראל פרעגט די גמרא מושיע ישראל אין בנין ירושלים לא וואס די גאנצע תוכן די חתימה פון א ברכה איז אלץ אנגעבינדן אין די תוכן הברכה איז אויב די גאנצע תוכן פון די ברכה איז בנה ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו פארוואס זאגסטו מיר אז אז מושיע ישראל איז א גוטע חתימה אבער בונה ירושלים איז נישט קיין גוטע חתימה, ענפערט די גמרא לא אלא אימא אף מושיע ישראל, אוודאי אז איינער זאגט בוני, אזוי לערנט רש י, אוודאי אויב איינער זאגט בונה ירושלים האט ער יוצא געווען און ס'איז א גוטע חתימה, נאר איינער זאגט מושיע אף מושיע ישראל מיינט אז אפילו איינער זאגט נישט בונה ירושלים נאר ער זאגט מושיע ישראל איז עס אויך מעין מעין פון די תוכן הברכה, און ער האט יוצא געווען, אבער אוודאי בונה ירושלים איז א זאך וואס וועט ארבעטן אלץ א חתימה. פארציילט די גמרא א מעשה רבה בר רב הונא איקלע לבי ריש גלותא, ער איז אנגעקומען אין די הויז פון ריש גלותא פתח בחדא ווען ער האט אנגעהויבן די ברכה פון רחם, האט ער אנגעהויבן מיט איין זאך וסיים בתרתי, און די חתימה האט אנהאלטן צוויי זאכן, לאמיר זען וויאזוי רשי טייטש פתח בחדא כשהתחיל בברכה לא אמר רחם השם על ישראל עמך ועל ירושלים, אונז האמיר צוויי יסודית'דיגע נקודות וואס מיט דעם איז מען כולל די ברכה פון רחם, איינס איז על ישראל עמך, דער אייבערשטער העלפן די אידן, די צוויי איז ועל ירושלים עירך, און ער האט נאר גענומען איינס און נאר גערעדט פון איינס, אבער ווען ס'איז געקומען צו די חתימה, כשחתם זאגט רשי ווייטער חתם בשתיים מושיע ישראל ובונה ירושלים, דארטן האט ער יא. אויסגערעכנט צוויי זאכן, אבער אין די חתימה נישט, אין די חתימה האט ער נאר גערעדט פון איינס, איז אמר רב חסדא, האט רב ח. וסיים בתרתי, אין די חתימה צוויי, אין די פתיחה איז נאר געווען איינס, יא. אמר רב חסדא גבורתא למחתם בתרתי, ס'איז עפעס א קונץ צו ענדיגן, ס'איז עפעס א מעלה, ס'איז עפעס א רבותא צו ענדיגן מיט צוויי, מיט צוויי. מיט צוויי חתימות מיט צוויי נקודות אין די חתימת הברכה, והתניא, דאס האבן מיר געלערנט, רבי אומר, רבי זאגט אין חותמין בשתיים, די גמרא וועט שוין זאגן די טעם, דאס האבן מיר שוין געהאט גראדע דאס אויבן אויך, אז מען זאל נישט אריינלייגן קיין צוויי זאכן אין א חתימה פון א ברכה גופא, דאס האבן מיר יעצט געלערנט, רבי אומר, רבי זאגט אין חותמין בשתיים אז מען זאל נישט לייגן קיין צוויי זאכן אין א חתימה, וועגן דעם איז א פראבלעם ווען איך ענדיג מיט מושיע ישראל און בונה ירושלים, ווייל ווי אונז פארשטיין מיר יעצט האט צוויי זאכן, איתיביה לוי לרבי, אויב דו שטעלסט אוועק אזא יסוד אז א חתימה פון א ברכה דארף אלץ רעדן נאר פון איין זאך, איז על הארץ ועל המזון, וואס איז פשט אז איך ענדיג די ברכה פון על הארץ ועל המזון און זאג איך דאך צוויי זאכן, איך רעד דאך פון ארץ און איך רעד פון מזון, ענטפערט די גמרא, ארץ דמפקא מזון, איך איך דאנק דעם אייבערשטן אויף ארץ, וואס די ארץ, ער איז דער דער מפקא וואס ער גיבט ארויס מזון, אבער די ברכה איז אויף איין זאך, די ברכה איז אויף ארץ. פרעגט ער ווייטער על הארץ ועל הפירות ב יא, ווען מען מאכט על העץ דארטן, די ברכה מעין שלש, ענדיגט מען על הארץ ועל הפירות, לכאורה האט דאך עס אויך די פראבלעם אז איך ענדיג מיט צוויי זאכן, ענטפערט ער די זעלבע תירוץ, ארץ דמפקא פירות, ס'איז א. ס'איז די ערד וואס געבט ארויס פירות, מקדש ישראל והזמנים, ווען ס'קומט יום טוב זאגט מען מקדש ישראל, די אייבערשטער הייליגט אידן, והזמנים, און ווי אונז פארשטיי מיר יעצט, איז די טייטש אז דער אייבערשטער הייליגט די זמנים, די זמן היום טוב, איז דאך עס ווייטער א חסימה וואס איז כולל צוויי זאכן, ענטפערט די גמרא ניין, אונז אונז לויבן דעם אייבערשטן אז אז ישרא' דקדשינהו לזמנים, דער אייבערשטער הייליגט אידן, וואס אונז אידן אונז האבן א כח פון בית דין, וואס בית דין איז קובע ווען ס'זאל זיין ראש חודש וואס לויט דעם האבן אונז יום טוב, פשט איז ס'איז ווייטער. א חסימה וואס רעדט נאר פון איין זאך, דאס איז דאס וואס דער אייבערשטער איז מקדש ישראל. מקדש ישראל וראש חדשים, ענטפערט די גמרא זעלבע תירוץ, ישראל דקדשינהו ראש חדשים. קומט יעצט אויף די גמרא צו צו א כאפ, וואס טוט זיך ווען שבת געפאלט אין יום טוב, זאגט מען מקדש השבת ישראל והזמנים, און ווי די גמרא פארשטייט יעצט, דא רעד איך שוין יא פון צוויי זאכן ווי רשי שמועסט אויס אז שבת איז נישט קיין זאך וואס דער איד איז מקדש דעם שבת, שבת איז קביעא וקיימא יעדע זיבן טעג פון די ש ס, ס'וועט נישט זיין קיין איין איד אויף דער וועלט, איך ווייס איך נישט, א גוטע שאלה, אבער על כל פנים שבת איז נישט קיין זאך וואס איז אנגעבינדן אין בית דין און אנגעבינדן אין קביעות המועדות, ס'איז א זאך וואס איז קביעא וקיימא, אויב אזוי קומט דאך אויס אויב בין איך כולל שבת ישרא' והזמנים אין א ברכה רעד איך איך יא פון צוויי זאכן, דער אייבערשטער איז מקדש דעם שבת און ער איז מקדש די ישרא'. אה, דא דא אביסל א פראבלעם מיט די גרסאות און צו פרובירן לערנען ווי ס'זעהט אויס פון רשי, איז די גמרא'ס תירוץ איז חוץ מזו, אז דאס איז טאקע אן אויסנאם, פרעגט די גמרא מאי שנא הכא, וואסערע מין תירוץ איז דאס חוץ מזו, אז כ'האב א קשיא, כ'האב א סיבה אז ס'קען נישט זיין קיין צוויי נקודות אין א חסימה פון א ברכה, וואס ענטפערסטו מיר חוץ מזו? ענטפערט די גמרא הכא חדא התם הכא חדא התם תרתי כל חדא וחדא באפי נפשה, לאמיר זעהן וואס ס'מיינט. איז לאמיר אריין קוקן אין רשי, זאגט רשי, אין כאן אלא ברכת מקדש, ווען איך מאך מקדש השבת וישראל והזמנים, בעצם רעד איך פון איין זאך, איך רעד פון די קדושה פונעם אייבערשטן, וואס די קדושה פונעם אייבערשטן גייט ארויף, און ס'האט צוויי ענפים, איינס אז ער איז מקדש שבת, און צוויי ער איז מקדש ישראל, ווייל בעצם קום איך צוריק צו איין נקודה, ס'איז אביסל פראבלעמאטיש, ווייל ווען איך רעד אז דער אייבערשטער העלפט, אז ער איז א בונה ירושלים, און ער איז מושיע ישראל, קען איך אויך זאגן אז איך רעד פון איין נקודה וואס איז הילף פונעם אייבערשטן, און זאגן שוין די ראשונים נאך אז ס'איז דא באזונדערע פסוקים, געוויסע פסוקים רעדן פון בונה ירושלים, אנדערע פסוקים רעדן פון, אנדערע פסוקים רעדן פון תשועת ישראל, זעט מען אז ס'איז יא צוטיילט דארט צוויי זאכן, ממילא דארט קוק איך עס יא אן ווי צוויי באזונדערע נקודות און דא ביי אונז קוק איך עס אן ווי איין זאך, ממילא אפילו מען זאגט מקדש השבת וישראל והזמנים, איך רעד פון די קדושה פונעם אייבערשטן, און ס'איז נאך אלץ ווי די חסימה איז נאר כולל איין זאך, זאגט די גמרא ווייטער וטעמא מאי, אין חותמין בשתים, אונז רעד מיר אגאנצן צייט אז ס'איז א פראבלעם פון אריינלייגן צוויי זאכן אין א חסימה, פרעגט אונז די גמרא פארוואס, ענטפערט די גמרא לפי שאין עושין מצוות חבילות חבילות, איז דא א יסוד, רש"י ברענגט עס לגבי א כוס אז מ'זאל נישט נוצן די זעלבע כוס פאר צוויי מצוות, און ס'איז דא א יסוד אז טו נישט אסאך מצוות פעקלעך פעקלעך אויף איין מאל, ווייל ס'זעט אויס ווי ס'איז דיר עליה למשא, דו זוכסט סתם פטור צו ווערן דערפון, דו זוכסט יוצא צו זיין, מילא איז די ענין איז אויך דא לגבי אריינכאפן אסאך זאכן, כאילו דו גייסט יעצט אלעס וואס דו האסט צו זאגן גייסטו דא אריינלייגן אין די חתימה פון די ברכה, ס'איז נישט אזוי בדרך כבוד, מילא זאל עס א מענטש נישט טון. מאי הוי עלה, גייט יעצט צוריק צו די גמרא די פריערדיגע שאלה, וואס איז די גענויע נוסח פון די ברכה פון רחם, אמר רב ששת פתח ברחם על י על, יא, צו האט מען געהאט צוויי חתימות, צו האט מען געהאט א חתימה פון מושיע ישראל, צו האט מען געהאט א חתימה פון בונה ירושלים, סאו די גמרא גייט יעצט זאגן א אינטערעסאנטע זאך, אמר רב ששת אז פתח ברחם על עמך ישראל חותם במושיע ישראל, די חתימה זאל. זיך פּאָרן מיט דער פּתיחה. אויב איך האָב געזאָגט על ישראל עמך און כ'האָב נישט גערעדט פון ירושלים, זאָל איך אין מיין אויספיר, אין מיין חתימה, אויך רעדן פון מושיע ישראל. פּתח ברחם על ירושלים, חותם בבונה ירושלים. זאָגט אָבער ר' נחמן, אמר ר' נחמן זאָגט אַזוי ווי אונז טוט מיר, אַז אפילו פּתח ברחם על ישראל, חותם בבונה ירושלים, משום שנאמר בונה ירושלים ה', נדחי ישראל יכנס. אימתי בונה ירושלים השם, ווען בויט דער אייבערשטער? בזמן שנדחי ישראל יכנס, אין אנדערע ווערטער די משיח, יא, ממש אזוי, און ס'ווערט יעצט צוריק צוריק שווער, פארוואס פריער האב איך יא פארשטאנען ס'איז צוויי זאכן, אז ס'איז צוויי חתימות, יא? ווייל לגבי מקדש השבת ישראל והזמנים זאגסטו אז ס'איז דאס, איך רעד פון די קדושה פונעם אייבערשטן, דא האסטו יעצט א פסוק וואס בעצם איז עס א צרכים, איז על כל פנים ווי אונז שטיי מיר יעצט, אפילו א מענטש הייבט אן על ישראל עמך, רחם נא על ישראל עמך און מעג ער ענדיגן מיט בונה ירושלים, פארוואס ווייל ס'איז היינו הך, די ווען ס'איז ווען דער אייבערשטער איז זיך מרחם על ישראל עמך דעמאלטס איז בונה ירושלים. פארציילט די גמרא זייער אינטערעסאנטע מעשה, אמר ליה רבי זירא לרב חסדא ניתי מר ונתני לאמיר גיין לערנען. אמר ליה ברכת מזונא לא גמרינא ותנויי מתנינא איך קען נישט קיין ברכת המזון איך קען איך ווייס נישט וויאזוי צו מאכן אן אויסגעהאלטענע ברכת המזון די ווילסט יעצט גיין לערנען מיט מיר? אמר ליה מאי האי וואס די מעשה אז די קענסט נישט קיין ברכת המזון? אמר ליה. דאקלעי לבי ריש גלותא, איך בין אנגעקומען אין שטוב פון ריש גלותא ובריכי ברכת מזונא, און איך האב דארטן געמאכט ברכת המזון על הכוס, אין אנדערע ווערטער כ'האב יעדן מוציא געווען, יעדער האט מיטגעהאלטן, יעדער האט געדארפט יוצא זיין מיט שומע כעונה מיין ברכת המזון, וזקפיה רב ששת לקועיה עלי כחויא, רב ששת האט זיך אויפגעהויבן דעם האלז, האלז אזוי ווי א גיפטיגע שלאנג און ער האט מיך אזוי אנגעקוקט, ווען א מענטש וויל אזוי ווי אויסדרוקן אנטוישונג אין א צווייטן געבט מען אים גייט מען אזוי, ער איז נישט געווען צופרידן פון די נוסח הברכה וואס איך האב געזאגט. פרעגט ער אים ואמאי לא, פארוואס טאקע? ואמאי, פארוואס טאקע האט ער דיך אזוי אנגעקוקט מיט אן אויסגעשטרעקטן האלז? די תירוץ איז, לא אמרי לא ברית ולא תורה ולא מלכות, איך האב אויסגעלאזט דריי וויכטיגע נקודות וואס מען דארף דערמאנען אין די ברכה פון רחם, וואס מען דארף דערמאנען אין בענטשן, מען דארף דערמאנען ברית, על בריתך שחתמת בבשרנו, מען דארף דערמאנען תורה, ועל תורתך שלמדתנו, מען דארף דערמאנען מלכות, דאס איז מלכות בית דוד, ועל מלכות בית דוד משיחך, און איך האב די אלע זאכן אויסגעלאזט, איך האב געמאכט א קורצערע ווערסיע. און רב ששת איז געווען ברוגז אויף מיר, פרעגט ער ואמאי לא אמרת, פארוואס ואמאי לא אמרת, פארוואס טאקע האסטו עס נישט געזאגט, וואס ארט דיר, אדער אין אנדערע ווערטער וואסערע הלכה'דיגע בעקינג האסטו דאס נישט צו זאגן, אז מען דארף עס זאגן, זאג עס. אויף דעם איז די תירוץ כדרב חננאל, אמר רב, דאמר רב חננאל אמר רב, לא אמר ברית ותורה ומלכות יצא, ברית לפי שאינה בנשים, ווייל פרויען זענען נישט מצווה אויף ברית, און פרויען זענען דאך יא מצווה אויף ברכת המזון, קען נישט זיין אז ברית איז אזא וויכטיגע באשטאנדטייל אין. אין די נוסח פון ברכת המזון איז תורה ומלכות לפי שאינן לא בנשים ולא בעבדים. א תורה, א פרוי איז דאך נישט מחיוב בלימוד התורה, און א פרוי קען נישט זיין קיין מלך, איז ממילא איז תורה און מלכות און ברית איז איז נישט קיין חיוב עס צו זאגן. האט ער אים צוריק געפרעגט ואת שבקת כל הני תנאי ואמוראי ועבדת כרב, יעדער איינער לערנט דאך אז מען דארף יא זאגן, עס האט מען דאך שוין אויבן געהאט, און דו האסט געטראפן א דעה יחידאה, רב, און דו גייסט עס, און דו גייסט עס, גייסט טון ווי רב, מיט אנדערע ווערטער מסכים געווען צו די טענה וואס ר' ששת האט געהאט אויף אים, אז בעצם דארף מען עס יא זאגן, למעשה אונז זאגמיר יא, אפילו די פרויען זאגן ועל בריתך, ועל תורתך, כ'האב געהערט אויפן טעיפ פון ר' פרידמאן האט ער געברענגט א זייער אינטערעסאנטע מגן אברהם, אז דאס וואס פרויען זאגן ועל תורתך און ועל בריתך גייט ארויף אויף די מאנ'ס תורה, און א א פרוי האט א גלייכע חלק, און עס איז ממש אזוי ווי איר תורה, אזוי ווייט אז זי קען זאגן ועל תורתך שלמדתנו, א וויכטיגע מגן אברהם. גייען מיר ווייטער. אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, הטוב והמיטב צריכה מלכות, ווען מען זאגט ברוך אתה ה' אלקינו, דארף מען זאגן אלקינו מלך העולם, דארט ווען איך הייב אן דארטן די ברכה פון הטוב והמיטב, מאי קא משמע לן פרעגט די גמרא, וואס איז די חידוש, אז וואס קומסטו מיר צו לאזן הערן אז כל ברכה שאין בה מלכות, לא שמה ברכה, אז א ברכה וואס האט נישט אין זיך קיין מלך העולם הייסט נישט קיין ברכה, והאמר ר' יוחנן, חדא זימנא, רבי יוחנן האט אונז שוין דאס געלאזט אמאל הערן. איז דא דא דער עולם קען אריינקוקן רבי עקיבא אייגער אין די זייט? קשה לי איז דער צווייטער רבי עקיבא אייגער אין גיליון הש"ס, הא לעיל פליגי בזה, בן דוסתאי ורבנן. אונז האמיר אנגעהויבן היינט אונזער ערשטע הלכה דא, אונזער ערשטע שמועס אין די גמרא איז געווען א מחלוקת, זאגט מען מלך העולם, זאגט מען מלך העולם בהטוב והמטיב אדער זאגט מען נישט? איז אויב אויב ס'איז א מחלוקת אז רבי יוחנן קומט אויספסק'נען ווי איין צד, וואס הייסט? וואס הייסט מאי קא משמע לן? וואס קומט מיר צו לאזען? ער קומט מיר לאזען אין א שטעלונג. איך האב דאך א מחלוקת, און רבי עקיבא אייגער בלייבט בצריך עיון. למעשה איז דא צוגעצייכענט א רשבא, וואס דער רשבא האט א אנדערע גרסה אין די גמרא, און לויט יענע גרסה שטימט עס יא. אונז מיר גייען ווייטער. אמר רבי זירא. האט רבי זירא, למעשה האמיר דאך א קשיא, וואס מיינט רבי יוחנן צו זאגן אז איך דארף איך דארף זאגן מלכות, דא ביי הטוב והמטיב, יעדע ברכה לערנט רבי יוחנן אז איך דארף זאגן מלכות, ענטפערט די גמרא אז ער מיינט אינגאנצן עפעס אנדערש, אמר רבי זירא לומר שצריכה שתי מלכיות, חדא דידה וחדא דבונה ירושלים, אין די ברכה פון בונה ירושלים ווערט נישט דערמאנט די מלכות פונעם אייבערשטן, מען זאגט נישט דארט קיין מלך העולם. איז אין די צווייטע ברכה פון הטוב והמטיב גיי איך משלים זיין, איינמאל גיי איך זאגן אלקינו מלך העולם פאר מיין ברכה, און איך גיי דאך משלים זיין, איך גיי אריין אין קל אבינו מלכנו זאגט רש"י, איך זאג נאכאמאל מלכנו אין די אין די פערדע ברכה משלים צו זיין אויף דעם וואס אין די דריטע ברכה האב איך נישט גערעדט פון מלכות שמים. פרעגט יעצט די גמרא, אויב די אויב די פערדע ברכה איז א השלמה, ס'קומט משלים צו זיין, אויף אלע ברכות וואס האט נישט געזאגט קיין קיין קיין נישט דערמאנט קיין מלכות, אי הכי נבעי תלת, זאל איך דארפן יעצט דריי מאל חדא דידה וחדא דבונה ירושלים וחדא דברכת הארץ, אין די ברכה פון ברכת הארץ אין די ברכה פון נודה לך רעד איך אויך נישט פון מלך העולם איך רעד אויך נישט פון מלכות שמים זאג א דריטע מאל. אויף דעם איז דער תירוץ, אלא ברכת הארץ, מאי טעמא לא, משום דהויא לה ברכה הסמוכה לחברתה, נודה לך איז א המשך צו די ערשטע ברכה, אין די ערשטע ברכה הייב איך דאך אן, ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם, יא? הזן את העולם כולו, אזוי הייבט זיך אן די גאנצע ברכה. איז אויב אזוי, בונה ירושלים נמי לא תבעי דהויא לה ברכה. הסמוכה לחברתה. ענפערט די גמרא, הוא הדין דאפילו בונה ירושלים נמי לא בעי, ביסט גערעכט אז מן הסברא מצד די סטראקטשורס פון די ברכה פעלט זיך נישט אויס קיין קיין מלך העולם אויף די דריטע ברכה, טאקע ווייל ס'איז סמוכה לחברתה און אלעס ווערט נמשך נאך די ערשטע ברכה, אלא דאיידי דאמר מלכות בית דוד, לאו אורח ארעא דלא אמר מלכות שמים, דא שאפט זיך א נייע סיבה פארוואס איך דארף רעדן פון מלכות שמים, נישט ווייל כ'האב נישט דעם ערשטן אלוקינו מלך העולם, נאר ווייל איך האב דערמאנט ווייל מלכות בית דוד, ס'נישט קיין כבוד נאר צו רעדן פון א פון א מלכות א בשר ודם'דיגע מלכות און נישט דערמאנען דעם אייבערשטנ'ס מלכות, ממילא ביי די פערדע ברכה לייג איך דערצו א השלמה. רב פפא אמר. רב פפא זאגט אז ביסט גערעכט אז איך דארף טאקע פאר יעדע ברכה יא משלים זיין מלך העולם אפילו אויף די צווייטע ברכה פון נודה לך און דאס וואס איז סמוכה לחברתה העלפט מיך נישט האט תוספות געשמועסט ווייל למעשה איז יעדע ברכה נתקן געווארן עקסטער ס'געווען בימי משה בימי יהושע ממילא אויף דעם העלפט מיך נישט די סמוכה לחברתה, און אויב בין איך מתקן א ברכה, א נייע ברכה, דארף עס טאקע האבן א שייכות מיט מלך העולם, איז הכי קאמר צריכה שתי מלכיות, לבר מדידה, אז דאס איז טאקע געווען די כוונה פון רבי יוחנן, און אז מען קוקט אז אז איך דארף טאקע זאגן דריי מאל, אויסער וואס איך הייב אן מיט אלקינו מלך העולם פאר די ברכה, דארף איך דערמאנען נאך צוויי מאל מלכות צו משלים זיין די פריערדיגע ברכות, און אז מען קוקט אריין אין אונזער נוסח איז טאקע מען הייבט אן אלקינו מלך העולם, מלכנו, און דאן זאגט מען נאכאמאל קל המלך, דענק נישט אונזער נוסח אויסענווענדיג, המלך הטוב והמיטיב, האמער דריי מאל די ווארט מלכנו, צו דערמאנען די ענין פון מלכות אויף אלע דריי ברכות, און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור, בסייעתא דשמיא.